א גוטן ערב פסח תשע"ח, כ'האב שוין געמאכט א שיינע דרשה ברוך השם וויאזוי מ'זאל אפהיטן די קינדער, איך באקום קאמפלימענטס געלאור, איך זאג אייך די טעלעפאון, איך קען פשוט נישט מצמצם זיין דעם קאפ צו טראכטן אויף א אידיש ווארט, די טעלעפאון נאכאמאל, ר' נחום שכוח און איר זאלט זיין געבענטשט, די מיידל קאלט מיך אפ, שכוח איר האט מיך ארויפגעלייגט אן א נאמען, כ'האב געזאגט אז א אינגערמאן. האט ער אנגעהויבן צו רעדן ווי גרויס אירע דדים זענען, האט זי געזאגט איך האב געהערט אייער דרשה מיט א יאר צוריק, א דריי פערטל יאר צוריק, און איך האב אים געזאגט נאך איין מאל דו זאגסט א ווארט פאר מיר רוף איך די פאליס, בקיצור נעקסטן אינפרי קאלט ער אפ אז ער האט געטראפן א בעסערן דזשאב, זי האט מיך אויך אפגעקאלט, עס איז אנבעליוועבל, איך דאנק יעדן פארן זאגן א שכוח, ס'געבט מיר אסאך חיזוק, יעצט ווייס איך וואס מען האט געטון מיט מיר, מען האט געווייפט די פלאר פון מיר. שרול האגער המצרי, דער היינטיגער רבי, דער מאנסיער רבי, דער נואף, דער חזיר וואס האט געטאטשט יונגלעך און מיידלעך, דער נואף האט געוואלט ריינוואשן זיין שייגעץ שטיק, איז ער גאנגען גענומען יצחק שטערן האט אים פארקויפט א ביל אוו גודס און האט נחום ראזענבערג באגראבן, ניין ניין ניין ניין ניין, די זאכן ארבעטן שוין נישט, עניוועי וואס איך האב געוואלט זאגן איז אז למעשה דארף מען נאך צולייגן א קלייניקייט וואס איך האב יעצט באקומען א ידיעה, עטס ווייסטס א בייק טאר נישט פארן נאר א קינד מעג פארן אויף די סיידוואק? ווען נישט מוזטו פארן אויף די סטריט. האבן די סטארס אזאלכע גרויסע בייקס צו מאכן דעליווערי און ס'איז סכנות נפשות. קודם כל איז אנגעפאקט שווערע לאודס און מען זעהט אפילו נישט א קליין קינד אין פראנט, און נאכדעם טאמער דאס געט זיך א גליטש אויס און א פאל אראפ, ס'האט צוויי רעדער פארנט און איינס אונטן, קען מען זיך געבן א קער איבער מיט די גאנצע זאך ווען דאס פאלט ארויף אויף א קינד, זאל דער אייבערשטער אפהיטן. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, די ברעיקס איז די רעדל אונטן אין די בעק. די צוויי פארנט האבן נישט קיין ברעיקס, און טאמער קען דער נישט סטאפן גענוג שנעל צו ס'איז לי עוועניו בארג אראפ צו כדומה, דאס איז סכנות נפשות. כ'האב באקומען יעצט אינפארמעישן אז ס'איז דא פיר קינדער וואס מ'האט אראפגעקלאפט, צוויי אין ווילימסבורג, איינעם אין בארא פארק און איינעם אין פלעטבוש, יעצט כ'נעם פופצן דיסקלעימערס ווייל יענער טאר עס מיר נישט זאגן ווייל ער ארבעט פאר אן אפיציעלע ארגאניזעישן און ממילא, בקיצור, כ'האב מיר עס גע'חלומ'ט אין חלום, פיר קינדערלעך האט מען אראפגעקלאפט. רבותי איך וויל ענק זאגן איין זאך, עטץ זאלטס וויסן די אלע סטאר קיפערס, מען וועט ענק סוען, די אלטע פישפיקלאדאנער וועג צו טראכטן, מיט גיין צו די רבנים מיט זאגן אז זיי שיקן התאחדות מיט א מאטשא פאטשא, דאס איז געפייגערט, ס'איז נישט דא מער גארנישט, ס'איז דא א לאו סיסטעם, וועסט אראפקלאפן מיין קינד. שעדיגן דאס קינד, וועט מען דיר סוען א לאוסוט, און דאס מוזן באצאלן דיין אינשורענס קאמפעני, וואטעווער איט וויל בי, נאר דו האסט נישט קיין אינשורענס און לעטס סעי דו נישט דא ליגעל, די באלאוני וויאזוי וויליאמסבורג האט זיך געפירט איז געפייגערט מעתה ועד עולם אמן סלה, אונז וויל מען נישט מער אזא קאראפשען, ס'געקומען. צעווילדעוועטע לאגער אידן וואס האבן נישט געוואוסט בכלל וויאזוי מען פירט א קהילה און זענען געווארן קהילה פירער, מיר דערציילט א איד ער געווען דא פון די קהילה פון סאטמאר, געזעסן אויבן אן, זאגט ער, דו ווייסט וואסארא פראסטער איד איך בין געווען אינדערהיים, כ'האב איבערגעלאזט א דארף פול מיט ממזרים, ס'איז געווען אלטע פרויען, זיי האבן נישט געהאט מיט וועם זיך צו שפילן, ווי איז מען געגאנגען? מען האט געכאפט א יונגען בחור און מען האט מיט אים ארומגעטרענט. זאגט ער, איך האב איבערגעלאזט א דארף פול מיט ממזרים, און דא איז ער געווען פון די פני הדור? ניין ניין, אונז וויל מיר דאס נישט מער, אונז וויל מיר נישט ווער ס'האט איבערגעלאזט ממזרים זאל ווערן אונזערע פירער, און אפילו ווען ער האט נישט איבערגעלאזט ממזרים טאר ער אויך נישט ווערן אונזער פירער. עניוועי, איך וויל ווארענען דעם עולם אז ס'איז ביטער דער מצב, מען קלאפט אראפ קינדער, א קינד קומט ארויס פון זיין הויז, ער איז נישט מחיוב צו קוקן צו ס'קומט נישט אויף די סיידוואק א בייק, און בפרט נאך אזא שווערע בייק פול מיט פעקלעך. סאו ווען איך וועל ביסאו די צו זאגן מוסר יוסר בוסר כשר ליושר און צ'האב מיר ענק אלע היינט אין דרערד. יעדער זאל וואטשן אויף זיינע ארבייטער און זיי אנזאגן זיי האבן נישט וואס צו פארן אויף די סיידוואק, דארף מען אראפלייגן די פעקלעך שטעל דיך אפ ווי די קארס זענען און טראג עס צו צופיס. ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. זייטס געזונט א גוט יום טוב.